האָט זי דערקענט אים, און דאָס רױטע ליכט פֿון צימער האָט איר דערמאָנט אָן איר שאַנד, און זי האָט זיך געפֿילט פֿון דער צװײטער זײַט. קאַפּיטל אַכט. אײנזאַמקײט בײַ מעלניק ענד קאָמפּאַני האָט זיך אַרומגעדרײט אַן אַלטער מאַן, װאָס די מענטשן האָבן אים גערופֿן אױס געװײנהײט, האַלב אין ערנסט, האַלב אין שפּאַס, דער אָנקל. דער אַלטער מאַן פֿלעגט ס'רובֿ פֿאַרברענגען אין דער הײך אין שאַפּ צװישן די אַרבעטער. ער פלעגט זיך אוועקזעצן צווישן די לאנדסלייט און ליב געהאט צו פארברענגען מיט זיי, פארציילנדיג מעשות פון דער אלטער היים פון קוזמין. אפטמאל פלעגט דער אלטער מאן אזוי ארום באלאמוטשען די ארבעטער, און אז עס פלעגט זיך באווייזן אין שאפ דער פארמאן, דער שוועסטערקינד מאנעס, וואס סעם האט אים ארויפגענומען צו זיך אין די ביזנעס, פלעגט ער צוגיין צום אנקל און אים קלאפן אויף די פלייצעס, קאם אן אנקל. און אז דער אנקל פלעגט ניט הערן, איז מאנעס געגאנגען ארויפרופן דעם באס, סעמען. און ווי אמאל האט דער אנקל אראפגענומען מיט גוטע רייד זיין פאטער פון די שניידערס, אזוי האט איצט סעם געמאכט מיטן אנקל. סעם'ס ערנסטער פנים האט אנגענומען א ליבליכע מינע, און ער האט מיט ווייכקייט אנגערירט דעם אנקל'ס ארעם און געזאגט צו אים גוטמוטיג, אר יו נאט עשעים אנקל? קאם אן! דער אנקעל האט זיך טאקע פארשעמט און איז אראפגעגאנגען מיט סעמען אין געוועלב און נישט געזאגט אים קיין בייז ווארט. ער האט זיך נאך אפאר מינוט ארומגעדרייט אין געוועלב אין אפיס און פלעגט מאכן אפאר וויצן מיט די מענטשן, עס איז אים אבער לאנגווייליג געווארן, האט ער זיך אויפגעהויבן און איז אריבערגעגאנגען אין שענק וואס איז געווען אנטקעגן איבער דער קראם פון מעלניק ענד קאמפאני. פלעגט מען דאס פלינק זאגן סעמען אז דער אנקל איז אין שענק, האט זיך סעם פארשעמט וואס זיין אנקל זיצט אין סאלון, האט ער אריבערגעשיקט דעם שוועסטערקינד מאנעס אז ער זאל אים ארויסנעמען, און סעם האט שוין געזאגט צו אים מיט אן ערנסטן פנים דעם גוטן שמייכעלע, אר יו נאט עשעים אנקל? קאם אן! און ער האט גענומען א יונגל פון קראם אז ער זאל דעם אנקל ברענגען אהיים. איינמאל איז ער אריינגעגאנגען אין א סאלון ערגעץ וואו דאונטאון אין א גאליציאנער קווארטאל וואו עס קומען אריין בעקערס און קצבים. אין דעם סאלון האט מען אים אויפגענומען ווי אן אלטן באקאנטן. נאר אז דער אלטער האט זיך געהאט אנגעשיכורט, האט ער אנגעהויבן צו רעדן ניט קיין אנשטענדיגע רייד און געפלאפלט עפעס וועגן קינדער וואס ער האט געהאט מיט דעם ווייבל פון סאלון און געפאדערט זיינע קינדער צוריק. דער מאַן פֿון דעם װײַבל האָט אים גוט אױסגערעדט, אַז עס פּאַסט ניט פֿאַר אַזאַן אַלטן מאַן צו רעדן אַזעלכע אומשטענדיקע רײד, אַז פֿאַר אַן אַלטן פּאַסט זיך גיכער אין בית-מדרש צו זיצן און תּהילים זאָגן, נישט אין סאַלון זיך אַרומצוּװאַלגערן. און אױפֿגעעפֿנט די טיר און אים געהײסן גײן. אַ מאָל האָט זיך געמאַכט, אַז דער אָנקל האָט פֿאַרבלאָנדזשעט אױף אַ בית-עולם מיט אַ לװיה פֿון אַ לאַנדסמאַן. דער נאָמען פֿון בית-עולם איז אים פֿאָרגעקומען באַקאַנט, און ער האָט זיך דערמאָנט, אַז ער האָט דאָס דאָ וועמען אַ גאַנץ נאָענטן. ער איז אַרײַן אין אָפֿיס און געפֿרעגט זיך אויף זײַן ווײַב, וואָס ליגט שוין דאָ באַגראָבן אַן אַכצן-צוואָנציק יאָר. מען האָט נאָכגעקוקט אין די ביכער, מען האָט מיטגעשיקט מיט אים אַ שמש. צווישן די ריין געהאַלטענע, ציכטיקע, באַפֿלאַנצטע קבֿרים, איז געשטאנען א פארלאזטע מצבה, און זכרונות פון פריערדיגע יארן זענען אויפגעשטאנען אין זיין קאפ. לעבן דעם קבר איז געווען ארומגעצאמט א פלאץ אויף אן אנדער קבר וואס איז נישט געווען פארנומען, דאס איז געווען די קרקע וואס ער האט אנגעגרייט פאר זיך לעבן זיין פארשטארבענער פרוי, און מיט אמאל איז אים קלאר געווארן, אין יענעם קבר איז געלעגן זיין לעבן, זיין יוגנט, ער האט עס געזען, און לעבן דעם לעבן איז געלעגן זיין קבר און געווארט אויף אים. ער האָט זיך געיאָגט, געהאַנדלט, געקויפֿט ליבע, אונטערטעניק געמאַכט לעבנס אונטער זײַן ווילן, און דאָ איז ער אין דער שטיל געלעגן אין אַ קבֿר און געוואַרט אויף אים. און אים האָט זיך אויסגעדאַכט, אַז ער פֿאַרשטייט שוין, פֿאַר וואָס זײַן לעבן, וואָס ער האָט געבויט, איז אײַנגעבראָכן. ער האָט געבויט אויף אַן אָפֿענעם קבֿר. און עס האָט ניט לאַנג געדויערט, און ער האָט פֿאַרנומען דעם אָפֿענעם קבֿר, וואָס איז געשטאַנען די גאַנצע צײַט און געווארט אין זיין פארגעסענעם לעבן. סוף פון בוך אנקל מאזעס פון שלום אש, סוף פון קאסעט.